דערפאר איז מען דאך יונג, צו גלויבן און צו חלומ'ען אן א וויאזוי און אן א פארוואס. אין ביאליסטאק איז אנגעקומען דער דראמאטישער טעאטער פון דעם באקאנטן ווילנער טעאטער אונטערנעמער קאנסטאנטין ניזלאבין. דער רעפערטואר איז געווען אן אינטערעסאנטער, א פרישער. געשפילט האבן די שוישפילער גוט, די הויפט שוישפילערין, פשעסעצקאיא האט גערעדט מיט א קליינעם לשון פעלער אבער זי איז געווען טאלאנטפול, זי איז מיר זייער געפעלן, זי האט מיר געמאכט צו פארגעסן אן די פילע זארגן וואס איך האב געהאט, איך האב זיך באקענט מיט ניזלאבינען וועלכער איז געווען כמעט קרענקלעך דיק, ער איז געווען א זייער פיינער דעליקאטער מענטש און עס איז געווען א פארגעניגן צו רעדן מיט אים. ער האט געשטאמט פון א זייער רייכער משפחה, מאראזאוו, און האט געקאנט לעבן אן שום זארג און אין לוקסוס. ער איז אבער געווען פארליבט אין טעאטער, אין קונסט, אין דער בינע. ער אליין האט פון צייט צו צייט אויך געשפילט אן באזונדערן דערפאלג, אבער דאס האט אים ניט געארט אבי זיין נאענט צום טעאטער צו ארבעטן אויף דעם דאזיקן געביט. איך האב אנגעשריבן אן איינאקטער און געגעבן עס לייענען ניזלאבינען. אים איז די זאך געפעלן. מיין רעזשיסער טונקאוו וויל עס אייך קענען האט ער מיר געזאגט רעד זיך דורך מיט אים, טונקאוו איז א זייער אינטעליגענטער מענטש פארשטייט גוט טעאטער. מיין געשפרעך מיט אלעקסאנדער איוואנאוויטש טונקאוו איז פארגעקומען אין אוונט אין דעם טעאטער ראסקאש אין א טונקעלן פלאץ הינטער די קוליסן. מיר האבן גערעדט מיט א האלבער שטימע ווייל אין טעאטער איז מען אנגעגאנגען מיט דער אוונט פארשטעלונג. דער איינאקטער איז אייך ניט געלונגען, האט ער מיר געזאגט רואיג און ערנסט ווי עס רעדט א דאקטער צום פאציענט וואס ווארט צו דערהערן דעם אמת. אבער דאס מאכט ניט אויס, איך וועל עס אויפפירן. איר זייט נאך צו יונג. ווי אלט זייט איר? ניינצן? צו יונג צו שרייבן פיעסן. אבער איך בין זיכער אז די צייט וועט קומען ווען מען וועט שפילן אייערע פיעסן אומעטום אין יעדער שטאט, גאנץ רוסלאנד וועט אייך שפילן. און אזוי ערנסט, כמעט טרויעריג האט ער גערעדט צו מיר אז איך האב זיך דערשראקן. ווי קומט ער צו רעדן מיט אזא זיכערקייט? וואס פאר א פאראנטווארטליכקייט לייגט ער ארויף אויף מיר? די פארשטעלונג אין טעאטער האט זיך שוין פארענדיגט, די שוישפילער האבן שוין פארלאזן די געביידע, און מיר האבן נאך אלץ גערעדט. א ווייטער שטערן האט אריינגעקוקט אין טעאטער דורך דער אָפֿן געבליבן אַ טיר. דער בלאַסער הימל האָט געבענטשט, אָדער אפֿשר גאָר געשאָלטן די ערד. בלאַסע טענער פֿון אַ ווײַטן מיליטער-אָרקעסטער האָבן אָנגעפֿילט די לופֿט. און דער רואיקער בלאָנדער עלטערער מאַן האָט נאָך אַלץ גערעדט צו דעם יונגן ייִדישן בחור, אָנגעטאָן אין אוניפֿאָרעם פֿון וואַלד-אינסטיטוט. אַן אוניפֿאָרם, װאָס ער האָט שױן ניט געטאָרט טראָגן. מער װי עפּעס אַנדערש, האָט דער דאָזיקער געשפּרעך מיר געבראַכט אַן אינערלעכן שלום. איך װעל װײַטער אָנגײן מיט מײַן שרײַבן, איך װעל קעמפֿן און װעל ניט נאָכגעבן. מיט אַ װאָך שפּעטער איז מײַן אײנאַקטער טאַקע אױפֿגעפֿירט געװאָרן. געהייסן האט ער פראסטאקוואשא, זויערמילך, אבער געהאנדלט האט זיך גארניט וועגן מילך, נאר וועגן א מאן וואס זעהט אז זיין ווייב פארראט אים, אבער ער האט קיין מוט ניט צו באהאנדלען די זאך מיט א פעסטער האנט, ער איז א לעמעשקע, אנשטאט בלוט האט ער אין זיך זויערמילך. דער איינאקטער האט קיין גרויסן ערפאלג ניט געהאט, דוכט זיך מיט רעכט, אין א פאר וואכן ארום דארף קומען צו פארן יאשע ערליך, און מיר וועלן פראווען זיין חתונה מיט מיין שוועסטער. אבער קודם כל וויל דאך יאשע אריינטרעטן אין ביאליסטאקער רעגימענט און אפדינען דא זיין צייט אלס פרייוויליגער. איך בין אוועק אין דער קאנצעלאריע פון איין פאלק און פון א צווייטן, און אויסגעפונען אז זיי האבן ניט קיין וואקאנסיעס פאר פרייוויליגע. דאס האט געענדערט דעם פלאן וועלכן יאשע האט געהאט, צו פארבלייבן דעם ווינטער אין ביאליסטאק. אין מיינע געדאנקען זעה איך זיך זיצנדיג אין דעם קליינעם צימער אין ביאליסטאק, אין דאמארעצקי'ס הויז אויף דער אלעקסאנדער גאס. עס איז אינמיטן יולי, איך שרייב א בריוו קיין פעטערבורג צו מיין פעטער יאשע ערליך, פליגן זשומען ארום מיר, און איך שרייב אים וועגן דעם אז קיין וואקאנסיעס אין רעגימענט זענען ניטא, איך פיל, איך ווייס, איך ציטער, אז די דאזיגע שורות מיינע וועלן דארטן באדייטן אן אומגליק. עפעס שרעקליכעס וועט פארקומען, אזוינס וואס דער שכל קען עס גארניט באנעמען. פון וואנען איז געקומען צו מיר דער דאזיגער געדאנק? דעמאלט האט עס מיר אויסגעוויזן ווי א בייזער וואונדער, ווי עפעס מיסטעריעזעס. די יוגנט האט ליב צו סטראשען זיך אליין מיט א געהיימער איבערמענטשליכער קראפט וועלכע מישט זיך אריין אין אונזער לעבן. איצט אבער זעה איך דאס אין אן אנדער ליכט. איך בין גענויגט צו טראכטן אז טיף אין הארצן האב איך זיך פארט צוגעהערט צו די ווערטער פון מיין מאמען וועלכע האט געהאלטן אז יאשע איז גייסטיג קראנק. צו גרויס איז געווען פאר מיר מיין מאמע'ס אויטאריטעט אז איך זאל קענען אזוי לייכט

איך געדענק די פארווורפן וועלכע איך האב זיך דעמאלט געמאכט, אויב דו שיקסט אוועק דעם דאזיגן בריוו וועסטו זיין פאראנטווארטליך פאר דעם וואס וועט פארקומען, דו, דו, אסיפ ברענגסט אים אום מיט דער בייזער נאכריכט אז קיין וואקאנסיעס זענען ניטא, דו האסט דאך אליין געזען אז יאשע גייט ארום א פארזארגטער, אז ער וויל עפעס זאגן, עפעס דערציילן און קען דאס ניט. איך האב אפגעשיקט דעם בריוו, קיין ענטפער האב איך ניט באקומען. דער באלעבאס פון הויז, דאמארעצקי, אונזער אלטער פריינד, האט געזאגט מיין מאמען, די חתונה וועט זיין ביי מיר אין שטוב, אין דעם גרויסן זאל. לאזט מיר פארדינען א מצוה, מאדאם פערלמאן. פיינע מענטשן זענען זיי געווען די דאמארעצקיס, די טעכטער זענען יארן לאנג געווען דער מאמעס שילערינס און שטענדיג זיך באצויגן צו איר מיט דעם גרעסטן רעספעקט. עס איז דער ערשטער אויגוסט, ארום צוויי אזייגער בייטאג. אפאר שעה שפעטער אין אוונט דארף אנקומען דער חתן, יאשע ערליך. עס וועלן אויך אנקומען געסט און קרובים פון קאוונע. מען דארף זיך איילן מיט די פארבערייטונגען. די מאַמע, מײַן שװעסטער און איך געפֿינען זיך אױבן, אױפֿן צװײטן עטאַזש, אין דעם גרױסן שײנעם זאַל, װוּ עס װעט מאָרגן פֿאָרקומען די חתונה. מיר זענען פֿאַרנומען מיט אױספּוצן דעם זאַל פֿאַר דעם יום-טובֿ. דאָ דאַרפֿן שטײן די בלומענטעפּ, דאָרטן װעט זײַן דער פּלאַץ פֿאַר דער כּלה, דאָ װעט מען שטעלן די חופּה. עס װערט װאַרעמער. אָסיפּ, זאָגט צו מיר מײַן מאַמע, זײַ אַזױ גוט, ברענג מיר פֿון קיך אַ גלאָז װאַסער. איך גײ אין קיך אַרײַן, קום צוריק מיט אַ גלאָז װאַסער אין דער האַנט. איך גײ פֿאָרזיכטיק, כּדי ניט צו צעגיסן דאָס װאַסער, און קום אַלץ נענטער צו דער מאַמען. זי שטרעקט אױס די האַנט און איז גרײט צו נעמען דאָס גלאָז. א מין קאנווולסיע, א שארפע באוועגונג וועלכע איך אליין האב ניט דערווארט און האב ניט געקאנט באהערשן, כאפט מיך ארום און מאכט מיך צו טון דאס וואס איך טו. אנשטאט צו געבן דאס וואסער דער מאמען, הויב איך אויף דאס גלאז אין דער לופט און מיט א בייזער קראפט ווארף איך עס אויפן דיל. דאָס װאַסער צעגיסט זיך, שטיקלעך גלאָז צעפֿליִען זיך אין אַלע ריכטונגען, און איך הער, װי מײַן מױל רעדט אױס מיט דער זעלבער אינערלעכער בײזקײט, מיט װעלכער עס איז אױך אָנגעלאָדן מײַן האַנט, די חתונה װעט קײנמאָל ניט פֿאָרקומען! קײנמאָל ניט! און דער פּסיכאָלאָגישער בליץ איז פֿאַריבער, װי אױסגעלאָשן, אָפּגעהאַקט, איך פֿיל זיך שװאַך און זוך אַ בענקל. די מאַמע װערט בלײך. די שװעסטער אַנע קוקט אױף מיר מיט רונדע דערשראָקענע אױגן. דאָס מערקװירדיקסטע איז, װאָס מען פֿרעגט מיך ניט, װאָס עס איז געװען מיט מיר. מען פֿאַרשטײט, אַז עס איז עפּעס, װאָס איך פֿאַרשטײ אַלײן ניט, און אַז עס איז בעסער ניט צו רעדן װעגן דעם, אַזױ װי גאָרניט װאָלט פּאַסירט. אין דעם דאָזיקן שװײַגן פֿיל איך, אַז מען גלױבט מיר, אַז די חתונה װעט קײנמאָל ניט פֿאָרקומען. אמת, די פארברייטונגען גייען אן ווייטער, אבער אנדערש ווי פריער, מעכאניש, אן אימפעט. איך, איך אליין העלף צו אין דער ארבעט, אזוי ווי איך וואלט געוואלט גוט מאכן מיין פריערדיגן אויסברוך. א וויילע שפעטער, פארזאמלען מיר זיך אונטן אין עס-צימער צו מיטאג. מען פרואווט אפילו שפאסן, וויצלען זיך. הינטער אונזער פענסטער באווייזט זיך א טעלעגראפיסט. ער שטעלט זיך אָפּ און גיט איבער דער מאַמען אַ טעלעגראַמע, זיכער פֿון יאַשאַ, וועלכער דאַרף אָנקומען יעדע מינוט. מסתּמא בעט ער, מע זאָל אים טרעפֿן אויפֿן וואָקזאַל. די מאַמע בלײַבט זיצן מיט דער טעלעגראַמע אין דער האַנט און קוקט אין דער לופֿט און זעט אונדז ניט. וואָס איז, מאַמע? זי קוקט אויף אַנאַן מיט אַ טיפֿן טרויער. זי לייענט די טעלעגראַמע אויף אַ קול. לייגט אָפּ די חתונה. יאַשאַ איז קראַנק. אידה. דער ערשטער איינדרוק איז געווען פחד. קראנק און לייגט אפ האט געקלונגען טראגיש. אויב די שטילע, די גוטע, די שטענדיג שלום מאכנדיגע טאנטע אידה שיקט אפ אליין אזא טעלעגראמע איז עס ערנסט. אבער באלד איז דער ערשטער איינדרוק פארקלאפט געווארן פון דער לאגיק וואס האט געפרואווט זיך אליין אפנארן.

יאַשאַ איז די גאַנצע צײַט געװען אין פֿינלאַנד אױף אַ דאַטשע. עפּעס האָט דאָרט פּאַסירט מיט אים. עס איז ניטאָ קײן אורזאַך צו זײַן פֿאַרצװײפֿלט. יאָ, געװיס, װען מען װאָלט נאָר געקענט פֿאַרגעסן דעם מאָדנעם, האַלב-משוגענעם אָנפֿאַל, װעלכן איך האָב געהאַט מיט עטלעכע שעה צוריק. ווען א גרויס אומגליק באפאלט דאס הויז פון א רוסישן פויער, זאגט ער שטיל מיט אן איינגעבויגענעם קאפ, גאט האט באזוכט מיין הויז. הילפלאז, דערשראקן, צעטראטן, וויל דער מענטש זען אין דעם אומגליק די האנט פון דעם ווייטן, אומבאקאנטן גאט, וועלכער האט פלוצלינג זיך באוויזן אין אזא שוידערליכער פארעם. אין דעם טאָג האָבן מיר, די צעבראָכענע און צעטראָטענע, געקאָנט זאָגן, גאָט האָט באַזוכט אונדזער הויז אויף אַלעקסאַנדראָווער גאַס אין ביאַליסטאָק. עס איז באַשלאָסן געוואָרן, אַז איך זאָל אַוועקפֿאָרן קיין פּעטערבורג. איך האָב אָנגעהויבן פּאַקן מײַנע זאַכן צו קאָנען פֿאָרן נאָך די זעלבע נאַכט. אָבער איידער איך בין אַוועק, איז אַרײַנגעפֿאָרן אין הויף אַ דראָזשקע אָנגעלאָדן מיט געסט. דאָ זענען געקומען אונדזערע קרובֿים פֿון קאָװנע נעמען אָנטײל אין דער מאָרגנדיקער שׂימחה. ערשט אין דעם מאָמענט האָט זיך דערהערט אַ װײנען און יאָמערן. ניט מער װי אַ שעה האָב איך געקאָנט זײַן מיט זײ, װײַל איך האָב געדאַרפֿט פֿאָרן צום װאָקזאַל, כּדי פּרוּװן נאָכיאָגן דעם שאָטן פֿון גורל, װאָס איז אַװעקגעפֿלױגן, פֿאַרשװוּנדן אין דער װײַטער לופֿט.

אידא, ניקאליי, און א טייל פון מיינע קוזינס. זיי זענען געזעסן אויף א לאנגער באנק. יאשא איז צווישן זיי ניט געווען. פון דעם הויז האט זיך געהערט דאס שפילן אויף דער פארטאפיאנא. מסתמא האט דאס געשפילט עמא. הייסט עס, אז יאשא איז אין הויז ניטא? אויב יא, וואלט מען דאך ניט געשטערט א קראנקן מיט מוזיק. טא וואו זשע איז ער? איך האב געעפנט דאס גארטן טירל און צוגעקומען נענטער צו דער באנק. ווי שאטנס זענען זיי דא אלע געזעסן, זיך געשושקעט איינער מיטן צווייטן, טונקעלע שאטנס פון דער צפון נאכט. זיי האבן מיך דערקענט און האבן פארנויגט צו מיר זייערע שאטנדיקע קעפ. איך האָב זיך אַנידערגעזעצט אויף דער לאַנגער באַנק צוזאַמען מיט זיי, און אויך איך בין פֿאַרוואַנדלט געוואָרן אין אַ שאָטנהאַפֿטיקער פֿיגור. מײַנע קרובֿים האָבן גערעדט וועגן יאַשען אין אַ האַלבן טאָן, געשטעלט פֿראַגן און געענטפֿערט זיך אַליין נאָכאַנאַנד, גערעדט דאָס זעלבע, וואָס איז שוין געווען אויסגערעדט, און יעדער איינער, אויס גוטסקייט און ליבע, האָט געזאָגט ליגנס און געפּרוּווט אָפּנאַרן זיך אַליין און דעם צווייטן. דער סילועט פון טאנטע אידא אדער פון טאנטע פאניא האט דערקלערט צו דעם סילועט פון דער באבושקא, יאשע'ס מאמען, אז די קריינקייט וועט אריבערגיין, מוז אריבערגיין, און עס איז ניטאָ וואס צו זארגן זיך, און דער סילועט פון דער קליינער אלטער פרוי האט צושטימיג געשאקלט מיטן קאפ, און געשאקלט האבן זיך די טונקעלע בלעטער אויף די טונקעלע ביימער. איך האב געשוויגן, געוואלט און מורא געהאט צו פרעגן, אין וואס אייגנטליך גאט מיין הער, אין וואס באשטייט יאשא'ס קראנקייט? אנקל ניקאליי, יאשא'ס עלטערער האלב ברודער, האט מיר געגעבן א לייכטן שטויס און זיך אויפגעהויבן. איך בין אים נאכגעגאנגען. וואס איז מיט יאשא'ן? ער איז נערווען קראנק האט ניקאליי געזאגט, איך האב מורא אז עס איז ערענסט. איך האב נאך ניט פארשטאנען וואס עס מיינט נערווען קראנק און געפרעגט וואו איז ער, אין מיליטעריש מעדיצינישען קליניק, פארוואס גראד דארטען? האלטען אזא קראנקען אין א קליניק קאסט אסאך געלט דארטען אבער דארף מען פאר אים ניט צאלען, זיין פריינד בעספיאטאוו האט אים באזארגט. בעספיאטאוו, א קריסט, איז געווען א יונגער מיליטער דאקטער וואס האט אויך געהאט א נייגונג צו ליטעראטור און וואס פלעגט אפט קומען צו יאשע נאך עצות. ער איז געווען א זייער פיינער גוטער מענטש, א אידן פריינד, א פריינד פון אונזער משפחה. ניקאליי האט אנגעהויבן דערציילן מיט זיין שטילער שטימע, אן אויפרעגונג, מאנאטאן און פארבלאזט, און פחד, אומגליק און ווייטאג האבן זיך געפילט הינטער דער אויסערליכער רואיגקייט פון זיין דערציילן. ווי דו ווייסט, האט יאשע געלעבט אין פינלאנד אויף א דאטשע ביי רייכע מענטשן, וואו ער איז געווען מוזיק-לערער. אויסגעזען האט עס אז אלסדינג איז געגאנגען גוט, ביז מיט דריי טעג צוריק. יא, דריי טעג איז שוין. ניקאליי האט זיך אפגעשטעלט, איך האב געווארט. יאַשע איז אויפֿגעשטאַנען אין דער פֿרי, האָט ניקאָלײַ ווײַטער דערציילט, אָפּגעגעסן פֿרישטיק און פּלוצלונג איז ער אַרויסגעלאָפֿן מיט אַ געשריי אין גאָרטן. ער איז געווען אַזוי ווי אין אַן עקסטאַז, האָט גערעדט וועגן גאָט, איז געלאָפֿן מיט די הענט אויפֿגעהויבן, זיך אָנגעהויבן דרייען אויף איין אָרט און איז געפֿאַלן. ווען מענטשן פון הויז זענען צוגעלאפן צו אים האט ער קיינעם ניט דערקענט, מען האט אים געבראכט קיין פעטערבורג, ער איז געווען אין א זייער אויפגערעגטן צושטאנד, געוואלט אנטלויפן און האט געקעמפט מיט די ארומיגע מענטשן. האט עמיצער פון אונזער משפחה אים געזען? ניין, קיינער ניט, מען האט אים באלד גענומען אין קליניק און קיינעם פון אונז ניט צוגעלאָזן צו אים, אָבער בעספּיאַטאָוו האָט אים יאָ געזען. אַלס דאָקטער האָט ער אַ רעכט אים צו באַזוכן. וואָס זאָגט בעספּיאַטאָוו? דער באַבושקאַ און די אַנדערע זאָגט ער איין זאַך. איך אָבער האָב געהאַט אַ געשפּרעך מיט אים. ער זעט אויס שלעכט, זייער שלעכט. ווען קען מען דערווארטן אז יאשע זאל פארלאזן דעם קליניק? ווען? ווער ווייסט? עס קען נעמען לאנגע מאנאטן, עס קען זיך ציען יארן. האט זיך מיט א ווייטאג ארויסגעריסן ביי דעם גוטן שטילן ניקאליי. ער האט זיך אליין אריינגעיאגט אין א ווינקל. האָט ער געזאָגט, און איך האָב דערפֿילט אַ טיפֿן, טראַגישן אמת אין דער באַמערקונג זײַנער. דעם גאַנצן װינטער האָט ער געקעמפֿט מיט זיך אַלײן, געטראָגן דעם אָנהײב פֿון דער קראַנקײט אין זיך, געלאָזט איר װאַקסן און אַנטװיקלען זיך און קײנער האָט גאָרניט באַמערקט. מײַן מאַמע האָט יאָ באַמערקט, זי האָט מיר געשריבן װעגן דעם. דער פארזוך חתונה צו האבן מיט דיין שוועסטער איז אויך געווען א קראנקהאפטער. זיינע אפט רייד וועגן רעליגיע זענען געווען א סימן פון דער וואקסנדיגער געפאר. ער האט געפרואווט רעדן מיט מיר וועגן דער יידישער און קריסטליכער רעליגיע, איך האב אים ניט פארשטאנען. ער האט מיין שוועסטער אויך געשריבן וועגן רעליגיע, און אויך מיט מיר האט ער גערעדט וועגן דעם. ער האָט געשוויגן, אָפּגעלעקט זײַנע דינע ליפּן מיט דעם שפּיץ צונג, וואָס איז געווען זײַן געוואוינהייט, און האָט פּלוצלונג אַ פֿרעג געטאָן, האָסטו געהערט וועגן מאַשאַ דאָבראָלובאָוואַ? איך הער דעם נאָמען צום ערשטן מאָל. איז דאָס די שוועסטער פֿון אַלעקסאַנדערן? מען זאָגט, אַז זי איז גאָר אַ וווּנדערבאַר מיידל, אַן אויסערגעוויינלעך מיידל. וואָס האָט זי צו טאָן מיט יאַשען? דאס טאקע וואלט איך געוואלט וויסן. יאשע האט זי געקענט? איך האב א געפיל אז מאשע האט געשפילט אין דער דראמע די הויפט ראלע. פארשטייט זיך איך באשולדיג איר אין קיין זאך ניט, וואס קאן זי זיין שולדיג? דו מיינסט אז יאשע איז געווען פארליבט אין איר? אזוי זעט עס אויס. יעדנפאלס וואלט דאס געקאנט ערקלערן די קאטאסטראפע. עס איז זייער מעגליך אז ער האט זיך פארליבט אין מאשה'ן, געדארפט אבער חתונה האבן מיט אן אנדערער, און די אנדערע איז דאך געווען ניט קיין פרעמדע, זיין פלימעניצע. האט מאשע געוואוסט וועגן דעם? מען דערציילט אז מאשע האט אים אפגעזאגט. אבער ווער קאן דאס וויסן? אלץ טינקלער, אלץ טיפער האט אויסגעזען די קאטאסטראפע וואס האט געטראפן יאשע'ן און אונז אלעמען. מען מוז רעדן מיט מאַשאַן, האָב איך פֿאָרגעשלאָגן. צו װאָס? האָט ניקאָלײ פּראָטעסטירט. װאָס װעט דאָס דען העלפֿן, אַבי ער זאָל געזונט װערן, דער אָרעמער? װאָס מײנט אײגנטלעך נערװן-קראַנק? ער דערקענט קײנעם ניט, רעדט אומזין. דאָס איז דאָך ניט נערװן, עס איז. נו יא, יא, האט ניקאליי צוגעשטימט, עס איז א גייסטיגע קראנקהייט, נאר פאר דער באבושקע און פאר די קינדער איז בעסער עס אנצורופן נערוון. געדענקסט ווי ער האט ווינטער אוועקגעשענקט זיין מאנטל? האט ניקאליי זיך פלוצלינג דערמאנט, דעמאלט איז שוין געווען דער אנהייב. מעגליך אז ער וועט עס קאנען באקעמפן אין זיך. איין זאך איז אבער שלעכט, ער האט ווייניג אינערליכע כוחות. ער איז געבוירן געווארן אין זיבעטן חודש א זיבעלע, און האט געהאט א ברודער א צווילינג. אונזער גאנצע משפחה איז שווער געטראפן געווארן פון דעם אומגליק, עס איז פארשוואונדן דער געלעכטער, די יונגע זארגלאזיקייט, די העלע שטימונג וועלכע האט פריער געהערשט אין דעם הויז פון די שטעמבערס. אחוץ דעם אומגליק מיט יאשע'ן וואס איז אויך געווען א שווערע קלאפ פאר מיין שוועסטער אנא, האב איך דאך געהאט גענוג צרות פערזענליך. ווער בין איך איצט? אן ארויסגעטריבענער סטודענט אן וואוינרעכט, א מענטש אן א צוקונפט. יעדע מינוט ווי נאר דער פריסטאוו כאפט זיך קען ער מיך ארויסשיקן פון פעטערבורג. איך האב באשלאסן צוצופארן צום וואלד-אינסטיטוט און דורכרעדן זיך מיט דעם דירעקטאר. מיין הארץ האט אויפגעהערט קלאפן ווען איך האב דערזען די אלטמאדישע געביידע, דעם ברייטן אריינגאנג, די ביימער ארום דער גרויסער און ברייטער הויז, און דער שמעק, די פרישע פייכטע אסיען-לופט. אזוי טוט וויי דאס הארץ ווען דו טרעפסט זיך פלוצלונג מיט דעם מיידל וואס דו האסט אמאל געליבט און וועלכע האט דיר געזאגט ניין, ניין. ניין מיין הער, זי איז שוין לאנג פארהייראט, זי האט שוין צוויי קינדערלעך, אבער ווען דו ווארפסט א בליק אויף איר, טוט זיך דער ווארים פון האפענונג א ריר אין דיין הארצן, דער ווארים פון האפענונג, אוי, וואס האפסטו, דו נאר איינער, אפשר, אפשר וועט זיך עפעס מאכן? דער דירעקטאר פון אינסטיטוט האט מיך אויפגענומען ניט זייער פריינדליך, אבער אויך ניט פיינדליך. איר האָט זיך אַלײן פֿאַרטריבן פֿון אינסטיטוט, איר זײַט ניט געקומען צום עקזאַמען, איצט איז אײַך געבליבן נאָר אײן זאַך, איר דאַרפֿט זיך װענדן צום מיניסטער, ער זאָל אײַך דערלױבן צו האַלטן דעם איבערגאַנג-עקזאַמען קומענדיקן פֿרילינג צוזאַמען מיט אַלע אַנדערע סטודענטן. אױב דער מיניסטער דערלױבט אײַך, איז אײַער גליק. אבער איר מוזט אים געבן א דערקלערונג פארוואס אייגנטליך איר זייט ניט געקומען צום עקזאמען פאראיארן פרילינג. קיינער איז ניט געקומען הער דירעקטאר, בין איך אויך ניט געקומען. אה, ניין, דאס טויג ניט, וועגן דעם זאלט איר בעסער ניט דערמאנען. איר האט געקאנט זיין קראנק, זיך איבערגעארבעט, דאס איז אן אנדער זאך. צו דעם קאן זיך שוין דער מיניסטער צוהערן.

איך בין אוועק צו א באקאנטן דאקטער מיט א בקשה ער זאל מיר געבן א באשטעטיגונג אז איך בין געווען קראנק אין פרילינג און דעמאלט ניט געקאנט קומען צו די עקזעמינעס. דער גוטער דאקטער ראזנבלום האט שריפטליך באשטעטיגט אז ער האט מיך באהאנדלט מאנאטן לאנג, איך האב זיך געריסן צו האלטן די עקזעמינעס נאר ער, דער דאקטער, האט עס מיר פארבאטן ווייל אויב ער לאזט מיך וואלט עס זיך געענדיגט מיט אן אלגעמיינעם נערוון צוזאמענברוך.

עס איז געווען א געפאר צו גיין איבער איר, ווייל אט אט גליטשט מען זיך אויס פונקט אין דעם מאמענט ווען מען דערלאנגט דעם מיניסטער די פראשעניע. איך האב געקוקט אויף די אנדערע באזוכער וואס האבן דא געווארט אויף דעם מיניסטער, און מיר האט זיך אויסגעדאכט אז זיי זענען אויך באזארגט וועגן דער גליטשיקייט פון דיל. דער מיניסטער יערמאלאוו איז געווען א בייכלדיגער מאן, וואס איז מיט קיין זאך ניט געווען ענליך צו אן ערד-ארבעטער. אלסדינג אין אים איז געווען פעטלעך, צופרידן, זאט, די אויבנאן אויף זיין פנים האבן פארנומען די באקן, פיין פארמירטע, פעטע, זאטע, באדעקט מיט אן אקוראט אפגעשארענער גוט אויסגעהאדעוועטער בערדל, צווישן די באַקן איז געווען אַ זייער ניט אָנזעעוודיגע נאָז, און אונטער איר אַ מויל פון אַזאַ פאָרעם, וואָס עס קאָן זיך פאַרגינען צו האָבן נאָר אַ רוסישער מיניסטער. דער מיניסטער-מויל איז געווען אויסגעצויגן אויף פאָראויס, די אונטערשטע ליפּ אַרונטערגעלאָזן, ווען מען וועט זי דאַרפן, וועט זי זיך שוין אויסגעפינען. און דאַרפן וועט מען זי ניט, ווען עס וועט קומען צום רעדן אָדער צום עסן, נאָר צום זויגן. דער גאַנצער מױל זײַנער איז געשאַפֿן געװאָרן צו זױגן עפּעס זיסעס, דעליקאַטס. דאָס איז געװען דער אײַנדרוק פֿון זײַן פּערזענלעכקײט. דער אײַנדרוק פֿון זײַן טעטיקײט איז געװען, אַז ער האָט גאָר קײן מורא ניט געהאַט פֿאַר דער בלישטשענדיקער פּאָדלאָגע. ער האָט זיך געפֿילט אױף איר פּונקט אַזױ װי אַ געניטער אײַזלױפֿער פֿילט זיך אױפֿן אײַז. מיט לייכטע, זיכערע טריט איז ער אַרויס אין מיטן צימער, דערזען אַ סך סטודענטן פֿון דעם וואַלד און באַרג אינסטיטוט, וועלכער איז אויך געווען אונטער זײַן אויפֿזיכט, און אָנגעהויבן רעדן אויפֿן קול. יעדעס יאָר קומען צו מיר סטודענטן מיט פֿאַרשיידענע בקשות. איך בין ניט גענויגט צו זײַן מילד צו סטודענטן, וואָס באַטראַכטן זייער אינסטיטוט ווי אַ פּאַסיקן פּלאַץ,

איך האב דערקלערט אז איך דערווארט יעדע מינוט אן ענטפער פון מיניסטער מיט וועמען איך האב פערזענליך גערעדט און וועלכער האט כמעט ווי פארשפראכן מיך לאזן צוריק ווערן א סטודענט. ווי קען איך אוועקפארן? נו, גוט, האט דער קאנצעלעריסט געזאגט, צוויי וואכן קענט איר דא נאך פארבלייבן. אבער דאס סטודענטישע היטל טארט איר מער נישט טראגן. איר זייט א פריוואטער מענטש איצט, נישט קיין סטודענט. אביסל צייט האב איך געוואונען. אבער עס איז דאך געווען קלאר אז דער מיניסטער וועט ניט ענטפערן אזוי גיך. האט ער קיין צייט ניט. איך האב אנגעשריבן א בריוו דער מאמען זי זאל מיר העלפן קריגן וואוינרעכט, ווייל עס איז דא א וועג. איך דארף נאר האבן א דאווערענאסט, פאוער אוו אטורני, פון א פירמע אז איך בין זייער פארטרעטער. דעמאלט באקום איך דאס רעכט צו וואוינען אין פעטערבורג צוויי חדשים. א וואך שפעטער האט די מאמע צוגעשיקט מיר אזא דאווערענאסט פון, איך מוז זאגן אז איך האב פארגעסן די נעמען פון די גוטע ביאליסטאקער מענטשן וואס האבן מיר געהאלפן, איך האב אויך ניט געוואוסט וואס אייגנטליך איך דארף איינקויפן, צי דאס איז געווען שיך, צי פאפיר אדער גאר וויין, אבער איינקויפן מוז איך, און דערפאר מעג איך וואוינען אין פעטערבורג אומגעשטערט. ווען דער קאנצעלעריסט האט דערזען מיינע נייע דאקומענטן האט ער פארדרייט די מארדע. אט זייט איר א סטודענט, און אט גאר א פריקאשטשיק, האט ער איראניש אויסגערעדט. נו, אויב איך וועל ניט קענען ווערן צוריק א סטודענט, מוז איך דאך עפעס פארדינען אויף לעבן. שרייבט אונטער א באשטעטיקונג, האט ער פלוצונג אויסגערעדט, אז איר זאגט זיך אפ אין דער צוקונפט צו ווערן א סטודענט. דאס איז געווען אזוי אומגעריכט און חוצפה'דיג, אז איך האב זיך מיט מי געקאנט קאנטראלירן און האב בייז אויסגעשריען, אה ניין! אזא דאקומענט וועל איך קיינמאל ניט אונטערשרייבן! ער האט זיך בארואיגט און ניט געפרואווט זיך שפארן מיט מיר. איך האב געוואונען צוויי מאנאטן פעטערבורג. די צייטונג

מיט א ספעציעלער אוונט-אויסגאבע, א זאך וואס איז נאך ניט געהערט געווארן אין רוסלאנד. פראפער האט מיר געזאגט אז איך קאן שוין אנהייבן ארבעטן אין דער צייטונג. מיין געהאלט איז פֿינף און זיבעציק רובל א חודש, חוץ דעם צוויי קאפיקעס פאר יעדער געדרוקטע שורה. פאר א יונגן סטודענט, אדער געוועזענעם סטודענט, פאר אן אנפאנגער איז דאס געווען גוט באצאלט.

צען יאר האב איך געארבעט אין דער צייטונג, געזען זיך מיט בונדין עטליכע מאל אין טאג, געטראפן זיך מיט אים אין זיין שטוב, און איך מוז זאגן אז איך ווייס וועגן אים פונקט אזויפיל אדער אזוי ווייניג ווי איך האב געוואוסט דעם ערשטן טאג ווען מיר האבן זיך באקענט. פון וואנען ער האט זיך גענומען, וואס פאר א ערציאונג ער האט באקומען, פון וואנען ער שטאמט, דאס האט קיינער פון אונז ניט געוואוסט, אחוץ אפשר פראפער אליין. מען האט זיך געשושקעט אז בונדי איז געווען פראפער'ס אן אייגענער. הייסט עס אז ער איז געווען א איד. אבער איז עס טאקע אזוי געווען? דער נאמען בונדי האט ניט געקלונגען יידיש, גיכער איטאליעניש, און שוין גאר זיכער ניט רוסיש. זעלטן ווען עס איז מיר אויסגעקומען צו טרעפן זיך מיט א מענטשן וואס האט געהאט ווייניגער פערזענליכקייט ווי מיין נייער רעדאקטאר. ער איז געווען ארום פֿינף און דרײַסיק יאר אלט, ניט מיאוס אויפן פנים, אנגעטון ציכטיג, פראנטעוואטע, ניט אן געשמאק, געהאלטן זיך גאנץ פיין, גערעדט אזוי ווי עס דארף רעדן א מענטש אין זיין פאזיציע, און געווען א נול, א גארנישט, א מענטש אן טעם, אן אויסדרוק, אן כאראקטער. אין די האטעלן פון דער שווייץ גיט מען עסן א זופ וואס קיינער קאן דאס אין מויל ניט נעמען, עס שמעקט ניט. עס איז אן אינטערנאציאנאלער, א נייטראלער זופ, ספעציעל געמאכט אזוי, ווייל אין די האטעלן קומען דאך טוריסטן פון אלע עקן וועלט. בונדי'ס פנים איז געווען ענליך צו דעם שווייצער זופ. עס איז געווען אינטערנאציאנאל. עס האט געקאנט זיין א קריסטלעכס, א אידיש, א דייטש, א פראנצויזיש, א לוקסעמבורגס, מיט איין ווארט, א מיטל-אייראפעאיש פנים. כּדי מיט עפּעס אויסצוצייכענען זיך, האָט ער געטראָגן אויף דער לינקער האַנט, אונטער דעם מאַנזשעט, אַ דינע גאָלדענע קייטעלע, ווי אַ מין בראַסלעט. ער האָט געהאַט אַ טבֿע צו באַגיסן זיך מיט פּאַרפֿום. צו ליטעראַטור, צו זשורנאַליזם, צום געשריבענעם וואָרט האָט ער גאָר קיין שײַכות ניט געהאַט. ער האָט קיין מאָל גאָרנישט געשריבן און האָט עס אַפֿילו ניט געפּרוּווט טאָן. פֿאַר וואָס איז ער פֿאָרט געווען דער רעדאַקטאָר? איז ווידעראמאל פראפער'ס א קרוב. אבער אויב אזוי צו וואס האט מען דאס געדארפט האלטן בסוד? דאס האט מען געטון כדי די וועלט זאל זיך חלילה ניט דערוויסן אז ער איז א איד, ווייל דאס קען שאדן די רעפוטאציע פון דער צייטונג און פון דער אווענט-אויסגאבע וועלכע איז אינגיכן געווארן פאפולער אונטער דעם נאמען בירזשאווקא. בונדי איז ניט געווען פאַרהייראַט. קיינמאָל האָב איך ניט געזען לעבן אים קיין פרוי, קיין באַקאַנטע, קיין געליבטע. ער האָט ניט געהאַט קיין ברודער, קיין שוועסטער, קיין טאַטע-מאַמע. געלעבט האָט ער אַליין אין אַ שיינער אַלט-בחורישער וואוינונג. אַחוץ דער בירזשאָווקאַ האָט ער קיינעם און גאָרנישט געהאַט. זיין באַציאונג צו די מיטאַרבעטער איז געווען קאַלט, פריינדלעך און העפלעך-געשעפטלעך. ווען מען האט גערעדט צו אים וועגן אידן און אידישקייט, און דאס פלעגט געווענליך טון אונזער קאלעגע בורדעס, דער געשמדטער איד, איז בונדי'ס פנים געווארן נאך נייטראלער, ער האט אויסגעזען אזוי ווי ער ווייסט פון גארנישט, פשוט ער פארשטייט גארנישט וואס מען וויל פון אים. און מען האט טאקע גארנישט ערווארט פון אים. עס איז דאך געווען בונדי, א מענטש אן פערזענליכקייט, אן רעליגיע, נאציאנאליטעט, משפחה און פערזענליכע אינטערעסן. און דאך איז אט דעם מענטשן, אין וועלכן אלסדינג איז געווען שאבלאן, וועלכער האט ניט פארמאגט קיין שום אייגענעם כאראקטער, וועלכער איז געווען ניט פלייש און ניט פיש, ניט ייד און ניט קריסט,

וואס מיר האבן איבערגעלעבט וועט ער אנהייבן אזוי, אין די סאמע לעצטע טעג פון מאנאט יולי נײַנצן פֿערצן איז די וועלט געשטאנען ביים בלוטיגן שיידוועג, דייטשלאנד האט געהעצט עסטרייך און געקוקט אויף רוסלאנד, רוסלאנד אויף פראנקרייך און פראנקרייך אויף ענגלאנד, אייראפע האט ניט געוואוסט וואס צו טאן, אנהייבן שיסן אדער ניט, אין דעם מאמענט איז ערשינען אין דער בירזשאווקא אן אינטערוויו מיט דעם רוסישן קריגס מיניסטער סוכאמלינאוו. אנגעשריבן דעם אינטערוויו האט באנדי אליין, ניט טראכטנדיק קיין איין מינוט וועגן דעם וועלכע פאלגן דאס קען ברענגען, האט באנדי, דער רעדאקטאר, אפגעדרוקט דעם דאזיקן אינטערוויו אונטער דער געפערליכסטער פראוואצירנדיקער אויפשריפט, מיר זענען גרייט! קארעספאנדענטן פון די דייטשע צייטונגען וואס זענען געזעסן אין פעטערבורג האבן באלד אפגעטעלעגראפירט דעם גאנצן ארטיקל. דער דייטשער אמבאסאדאר, גראף פורטאלעס, האט באלד געלאזט וויסן וועגן דעם די סאמע העכסטע קרייזן אין בערלין. א קלייניגקייט? דער רוסישער קריגס-מיניסטער אליין האט געהאלטן פאר נויטיג אויסצושרייען אין די גאסן פון פעטערבורג, און די בירזשאווקע איז געווען די גאס, אז ער איז גרייט די ארמיי איז גרייט! די פארהאנדלונגען, וואס קייזער ווילהעלם האט די גאנצע צייט געפירט מיט צאר ניקאליי דורך א דירעקטע טעלעפאן ליניע, זענען מיטאמאל אפגעבראכן געווארן. וואס איז דא צו רעדן אז זיי זענען גרייט? אויב איר זייט גרייט, זענען מיר אוודאי גרייט! נו גאטאווע, אלזא זינד מיר פערטיג עבענפאלס, און ווילהעלם גיט א באפעל אנצוהויבן די אלגעמיינע מאביליזאציע. די מלחמה האט זיך אנגעהויבן, אייראפע האט אנגעהויבן ברענען. אויף אויפצובויען רוסלאנד, דייטשלאנד, פראנקרייך און עסטרייך זענען נויטיג מענטשן ווי פושקין, היינע, וואלטער, בעטהאווען, אויף געבן א סיגנאל אויפצורייסן די אלע לענדער איז געווען גענוג א באנדיט.